ברוך השם, מסכת גיטין, דף פ"ח עמוד ב', די משנה, זאגט די משנה, יצא שמה בעיר מקודשת, אז ס'איז א פנויה וואס ארויסגעגאנגען א קול אין שטאט, ווי די גמרא ווייטער מפרש, אז זי איז היינט געווארן מקודש צו דעם מענטש, און ס'איז דא באווייזן אנדערע דברים הניכרים אז זי איז געווארן מקודש, איז דער דין, הרי זו מקודשת, האבן מיר מורא אז זי איז מקודש, און זי טאר נישט חתונה האבן צו קיין צווייטן אן א גט, מגורשת, אז ס'איז ארויסגעגאנגען א קול אויף א פרוי וואס זי איז בחזקת אשת איש, אז זי איז געווארן גע'גט, הרי זו מגורשת, איז זי גע'גט, מיינט מען נישט דא א. אז זי זאל זיין געגעט און זי מעג חתונה האבן לשוק, צוליב א קול ווערט זי נישט מותר חתונה האבן לשוק, אפילו איך זאל לערנען אז מען מיינט אשת כהן שיצא לה קול אז זי איז געווארן געגעט, ממילא וויל מען איר אסר'ן זי טאר נישט וואוינען מיט אים, איז נאך אויך נישט אזוי גלאטיג, וועט די גמרא ווייטער פרעגן ואסרינן לה אגברא על בעלה כהן, מיר וועלן זעהן ווייטער אין גמרא וואס מען מיינט הרי זו מגורשת ובלבד שלא יהא שם אמתלא, ווען רעכן איך זיך מיט דעם קול אז ס'זאל נישט זיין אן אמתלא א טעם וואס דער טעם טוט צוברעכן דער קול, למשל אז ס'איז דא שונאים אין שטאט, איך זאג אז די שונאים האבן געמאכט דעם קול. דעמאלט רעכן איך זיך נישט מיט דעם קול, ווייל דאס איז אמתלא. די משנה איז יעצט מפרש אמתלא. איזו היא אמתלא? וועלכעס הייסט אמתלא? וואס מיר זאגן איך רעכן זיך נישט מיט דעם קול, גירש איש פלוני את אשתו על תנאי, אז דער קול איז געוועזן ער האט גע'גט זיין פרוי אויף א תנאי, דעמאלט רעכן איך זיך נישט מיט דעם קול, ווייל דער קול זאגט דאך נישט אז זי איז מגורשת, קען דאך זיין אז דער תנאי איז נישט געווארן מקוים, אדער אמתלא ביי קידושין, ביי א קול פון קידושין איז די אמתלא זרק לה קידושיה, דער קול זאגט ער האט איר געווארפן קידושין, ספק קרוב לה ספק קרוב לו, זו היא אמתלא, ווייל דער קול איז דאך נישט קיין זיכערע זאך אז זי איז געווארן מקודש, רש"י זאגט, מ'האט געקאנט זאגן פארקערט, אז די אמתלא ביי קידושין איז אז ס'איז געווען על תנאי, און די אמתלא ביי גירושין איז האט ער געווארפן דעם גט ספק קרוב לו ספק קרוב לה. גמרא. פרעגט די גמרא, ואסרינן לה אגברא? דאס וואס דא שטייט מגורשת הרי זו מגורשת, וועט מיר אויפטוהן דער קול איך זאל איר אסר'ן אויף דער מאן וואס דער מאן איז א כהן? והא אמר רב אשי, רב אשי האט דאך געזאגט, כל קלא דבתר נשואין, א קול וואס גייט ארויס בתר נשואין, נאכדעם ווי די פרוי האט חתונה געהאט איז ארויסגעגאנגען דער קול, פאר די נשואין איז נישט געווען דער קול, לא חיישינן לה, רעכן זיך נישט מיט אים. למשל, נאך די נישואין וואס די פרוי האט חתונה געהאט צום כהן, איז ארויסגעגאנגען א קול אז ס'איז א זונה אדער א גרושה, בין איך איר נישט מוציא פון מאן. ווען בין איך מוציא? נאר בעדות ברורה. און דא אויך איז דאך שוין נשואה ועומדת, זאגסט דאך אז דער קול איז מגורשת, ווי קען איך גיין אסר'ן? ענטפערט די גמרא, דא איז נישט קיין צוויי דינים, נאר דא איז איין דין, נישט א דין פון קידושין און א דין פון גירושין, נאר הכי קאמר, דער פשט אין דער משנה איז אזוי, יצא שמה בעיר מקודשת, הרי זו מקודשת. אויב ס'איז ארויסגעגאנגען דער קול און ס'איז דא דברים ניכרים, איז הרי זו מקודשת, טאר זי נישט וואוינען מיט קיין, נעמען קיין קידושין פון קיין צווייטן. ווי איז דער קול איז געוועזן מגורשת, אז ס'איז געווען אי מקודשת, און אי מגורשת, אז דער האט איר, דער מענטש וועלכער איז פון אים איז ארויסגעגאנגען דער קול, דער מענטש האט איר געגט, הרי זו מגורשת, זאגן מיר הרי זו מגורשת, און נישט די טייטש איז זי אסור צו דעם, צו דעם, צו א כהן, נאר זי איז מותר צו יעדן איינעם, מאי טעמא? קול, דער קול וואס ער זאגט מקודשת, ושוברו עמו, איז דאך דער קול וואס מ'האט חושש געווען פאר אים, איז דאך גלייך דא צו דעם קול א שובר, א זאך וואס די זאך זאגט כ'זאל זיך נישט רעכענען מיט'ן קול, דעריבער איז זי מותר צו יעדן איינעם. אמר רבא, האט רבא געזאגט, יצא לה שם מזנה בעיר, אין חוששין לה, א פנויה וואס ארויסגעגאנגען א שם מזנה, אז זי האט מזנה געווען צו אזעלכע וואס טוט איר פסל'ן פון דער כהונה, רעכן איך זיך נישט מיט דעם, איך זאל איר אסר'ן צום כהן, נאר זי מעג חתונה האבן מיט א כהן. מאי טעמא, פארוואס טו איך זיך מיט דעם נישט רעכענען? פריצותא בעלמא דחזו לה, מען האט נאר געזען אפשר אין איר פריצות, דעריבער האט מען געזאגט שוין אז מזנה. זאגט די גמרא כתנאי, אין דער זאך איז דא א מחלוקת פון תנאים צי איך רעכן זיך מיט דעם קול צי נישט, האבן מיר געלערנט אכלה בשוק זי האט געגעסן אינדרויסן, דאס איז א דרך פון פריצות, אדער גירגרה בשוק זי איז געגאנגען נטויות גרון דרך שחץ בעל גאווה וואס איז נישט דער סדר פון בנות ישראל. צו גיין אזוי בשוק, אדער הניקה בשוק, זי האט געזייגט די בעיבי בשוק, בכולן ביי די אלע זאכן רבי מאיר אומר זאגט רבי מאיר תצא, אז דער מאן זאל איר גט'ן, רבי עקיבא אומר רבי עקיבא זאגט דאס איז נישט גענוג, נאר משישאו ויתנו בה, ווען ס'וועלן וועגן איר רעדן, מוזרות בלבנה, דער סדר פון די פרויען וואס זיי טוען שפינען ביינאכט לאור הלבנה, נעמען זיך צוזאמען און דארט טוען זיי רעדן דברים בטלים און אלעס און אלע לשון הרע'ס פון שטאט, איז אויב זיי רעדן וועגן דעם שוין, דעמאלט רעכן איך זיך מיט דעם קול. אמר לו רבי יוחנן בן נורא, האט רבי יוחנן בן נורי געזאגט צו רבי עקיבא'ן, אם כן, אויב אזוי לא הנחת בת לאברהם אבינו. שיושבת תחת בעלה האסט דאך נישט איבערגעלאזט אז א פרוי א אשת כהן זאל קענען וואוינען מיט דעם מאן ווייל ס'דא שונאים וואס זיי ווילן מוציא זיין דעם קול והתורה אמרה כי מצא בה ערות דבר דעמאלט טו איך איר אסר'ן אויפן מאן ולהלן הוא אומר דארט שטייט על פי שניים עדים על פי שלושה עדים יקום דבר מה להלן דבר ברור אף כאן דבר ברור, אבער מען מיינט נישט אז לויט רבי יוחנן בן נורי מוז דווקא זיין דבר ברור אז ס'איז דא צוויי עדות, ווייל דעמאלטס איז דאך א זיכערע זאך אז זי ווערט גע'אסר'ט אויפן מאן, נאר מען מיינט אזוי ווי דבר ברור איז לכאורה ווי ווער האלט רבא דארף איך זאגן אז רבא האלט ווי רבי יוחנן בן נורי, וואס רבי יוחנן בן נורי זאגט איך רעכן זיך נישט מיט דעם קול. אבער אין אמת'ן איז דאך פרעגט תוספות איז דאך זייער שווער, רבה רעדט זיך דאך ווען איז ארויסגעגאנגען דער קול וואס אין חוששין לה ווען זי איז געווען א פנויה, און רבי יוחנן בן נורי וואס ער זאגט דאס לשון לא הנחת בת לאברהם אבינו שיושבת תחת בעלה, רעדט זיך דאך אז דער קול איז ארויס ווען זי איז געווען שוין א נשואה, זאגט תוספות, אפילו רבי יוחנן בן נורי, דא רעדט זיך אויך אז דער קול איז ארויסגעגאנגען קודם נישואין. יעצט רעדט מען בלויז איידער זי האט חתונה צום כהן. האט רבי יוחנן בן ברוקה געפרעגט, ס'קען דאך אמאל זיין ווען דער כהן וועט איר נעמען און ער ווייסט נישט אז מ'רעדט אויף איר, וואס קען ער טון? ער ווייסט דאך נישט אז מען האט פאר די נישואין גערעדט וועגן איר. דאס איז די טייטש לא הנחת. רש"י, תנו רבנן האבן די רבנן געלערנט בעולה אין חוששין לה. ס'איז ארויסגעגאנגען א קול אז זי איז א בעולה, טוט מען איר נישט אסר'ן פאר א כהן גדול לערנט רש"י, ווייל ס'קען זיין מען האט נאר געזען פריצות. ווייל דאס וואס שטייט אין דער משנה רעכנט זיך מיט א קול, אבער די גמרא זאגט ווייטער אז ס'איז דא אחוץ דעם קול דברים ניכרים. תוספות זאגט אז ס'איז לאו דווקא אין חוששין לה מיינט וועגן א כהן גדול. און אויך וואס רש"י האט פריער געזאגט שם מזנה בעיר אז נבעלה לעובד כוכבים צו א עבד וואס פסל'ן בביאה, נישט דאס מיינט מען אז דער קול איז געוועזן, נאר סתם בעילה פון זנות וואס איך ווייס נישט פון וועמען, איז זי פסול לכהונה. כ'נעם אן אפשר נבעלה לנתין ולממזר, ביז ווען זי זאל באווייזן אז ס'איז נישט אזוי, ווייל אין אשה בודקת ומזנה, כאטש רבן גמליאל זאגט איך גלייב איר, ווען אויב זי זאגט לכשר נבעלתי, אבער דארט ווי זי זאגט לא נבעלתי, אדער דארט זי ווייסט נישט פון וועמען, איז זיכער טו איך איר נישט גלייבן. בין איך חושש, ווייל זי אליין זאגט דאך נישט, זי ווייסט דאך נישט צו לכשר נבעלה. איז דער פשט בעולה אין חוששין לה אז זאל זיין אסור בכלל צו א כהן, נישט בלויז צו כהן גדול. נשואה אז ס'איז ארויסגעגאנגען א קול אז זי איז בחזקת פנויה, און ס'איז ארויסגעגאנגען א קול אז זי איז שוין א נשואה פון פריער, איז אויך אין חוששין לה. צי ארוסה, די קול גייט ארויס אז זי איז שוין פאר לאנג אן ארוסה, אין חוששין לה. וואס איז ער מיר מוסיף מיט ארוסה, זאגט תוספות לא מיבעיא נשואה, אז ס'זאל זיין אמת וואלט די זאך געווארן נתפרסם, דעריבער זאגן מיר אין חוששין, אפילו ארוסה וואס איז נישטא אזויפיל פרסום, דאך אין חוששין. שלא לפלוני, מען זאגט נישט צו וועם זי איז געווארן מקודש, מען זאגט היום נתקדשה, אבער מען זאגט נישט צו וועמען, אין חוששין לה רעכן איך זיך מיט דעם ניט, בעיר אחרת אין חוששין לה, מען זאגט היום נתקדשה, נאר מען זאגט בעיר אחרת רעכן איך זיך נישט מיט דעם, ממזרת אין חושן לו, דער קול גייט ארויס אז ס'איז א ממזרת, אין חושן לו, ווערט זי נישט גע'אסר'ט צו חתונה האבן מיט א בר ישראל, שפחה אין חוששין לה, דער קול זאגט אז ס'איז א שפחה רעכן איך זיך מיט דעם ניט. אז ס'ארויס א קול הקדיש פלוני נכסיו, ער האט מקדיש געווען דער מענטש זיינע נכסים. איז דאך די טייטש איז, אז ס'איז אסור בהנאה פון די נכסים. אדער הפקיר פלוני נכסיו, ממילא קאן יעדערער גיין דא זוכה זיין. אין חוששין להן, די אלע קולות טו איך זיך נישט רעכענען. אמר עולא זאגט עולא, דער קול וואס שטייט אין דער משנה איך טו זיך יא רעכענען, לא ששמעו קול הברה, מיינט מען נישט אז מ'האט סתם געהערט א קול הברה, אלא מען מיינט כדי שיהו נרות דולקות, ס'האט געברענט ליכט, וואס איז די סדר ווען מען איז מקדש צינדט מען אן ליכט, ומטות מוצעות, צוגעגרייט די בעטן אויף וואס צו זיצן, ובני אדם נכנסים ויוצאים, מענטשן גייען אריין און ארויס, זיי געבן אפ מזל טוב, ואומרים, זיי זאגן פלונית מתקדשת היום, די וועט היינט ווערן מקודש, פרעגט די גמרא, מתקדשת וועט ווערן מקודש, ודילמא לא אקדש, אפשר האט נאכנישט מקדש געווען. פון דעם וואס מען וועט טון דאך גארנישט ניט קיין ראיה, זאגט די גמרא אימא זאג, פלונית נתקדשה היום, די קול זאגט אז זי איז שוין געווארן היינט מקודש, נישט מתקדשת אז זי וועט ווערן מקודש, נאר היינט האט זי איז זי געווארן מקודש, וכן תנא לוי, אזוי האט לוי אויך געלערנט, לא ששמעו קול הברה, די קול מיינט מען נישט מען הערט סתם אזוי א פלאפלעריי. אלא כדי שיהו נרות דולקות ליכט ברענען ווי דער סדר איז ביי א שמחה מען צינדט אן ליכט ומטות מוצעות און צוגעגרייט בעטן אויסגעשפרייט פאר די אורחים ונשים טוות לאור הנר און די פרויען וואס שפינען לאור הנר ושמחות לה זענען בשמחה ואומרות און זיי זאגן פלונית מתקדשת היום די וועט היינט ווערן מקודש מתקדשת, זי וועט ווערן מקודש ודילמא לא אקדשה, אפשר נישט געווען די קידושין, אויב נישט דורכגעקומען מיט די כתובה, אמר רב פפא, אימא, זאג פלונית נתקדשה היום, די איז היינט געווארן מקודש, ביי לוי'ן אין ברייתא איז דא א שטיקל שינוי פון פריער, פריער איז געשטאנען ומטות מוצעות ובני אדם נכנסין ויוצאין, און דא ווערט נישט דערמאנט בני אדם נכנסין ויוצאין. נאר דא ווערט דערמאנט ונשים טוות לאור הנר ושמחות לה ואומרות פלונית מתקדשת היום, לכאורה נישט קיין מחלוקת. אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן די זעלבע זאך לא ששמעו קול הברה נישט מ'האט סתם געהערט א קול אלא כדי שיהא נרות דולקות מען זאגט אז מ'האט געזען עס ברענט דארט ליכט ומטות מוצעות און מ'האט צוגעגרייט די בעטן, ווייל דער סדר איז דאך אמאל געוועזן אז ביי א סעודה איז מען געווען אנגעלענט ביי דעם בעט, ובני אדם נכנסין ויוצאין, אמרו דבר זה, און די מענטשן וואס גייען אריין און גייען ארויס זאגן די זאך, דעמאלט הוא קול, איז עס א קול, לא אמרו דבר, אז מיר זאגן גארנישט ניט זהו אמתלא, דאס איז אמתלא, פרעגט די גמרא לא אמרו אז מען זאגט גארנישט ניט, והא לא אמרו ולא כלום, זאגט מען דאך נישט. זאגט די גמרא לאפוקי מדרבה בר רב הונא, ער גייט מיר דא מוציא זיין פון רבה בר רב הונא, דאמר וואס רבה בר רב הונא זאגט, אמתלא שאמרו אפילו מכאן ועד יו"ד ימים, אז די אמתלא איז יעצט איז ארויס דער קול, און דער אמתלא איז געווען אין צען טאג ארום, צוברעכט עס דעם קול, קא משמע לן, לאזט אים הערן, לא אמרו הוא דהויא אמתלא. אז מען האט נישט געזאגט, מען האט נישט געענדיגט אויסצופירן דעם קול, ווייל ס'איז גלייך געווען דער שובר, דעמאלט איז עס אמתלא. הא אמרו, אבער מען האט יעצט געלאזט ענדיגן די זאך, און דער אמתלא איז יעצט נישט ארויסגעגאנגען, נאר ווען איז ארויסגעגאנגען דער מעשלה? אין צען טעג ארום, לא הויא אמתלא, דעמאלט הייסט עס נישט קיין אמתלא. רש"י, אמר ר' אבא אמר רב הונא אמר רב, לא ששמעו קול הברה, נישט מען מיינט מען האט נאר געהערט סתם א קול, אלא כדי שיאמרו מען וועט זאגן פלוני מהיכן שמע מפלוני, דער רא"ש לערנט אזוי א פשט, ראובן למשל האט געהערט פון וועמען? פון שמעון'ען, ופלוני און לוי פון וועם מען האט געהערט מפלוני פון יהודה, הייסט עס האב איך דאך צוויי מענטשן וואס פון דיע צוויי מענטשן שטאמט די קול, ובודקין והולכין עד שמגיעין לדבר הברור, מען איז בודק ביז מען קומט צו די קלארקייט, פרעגט די גמרא דבר הברור עדות מעלייתא היא, דעמאלט איז עס שוין נישט קיין קול, איז דאך שוין א ריכטיגע עדות, אלא כי אתא רב שמואל בר יהודה אמר רבי אבא אמר רב הונא אמר רב, לא ששמעו קול הברה נישט מען מיינט אז מען האט געהערט קול הברה, אלא כדי שיאמרו, פלוני מהיכן שמע, מפלוני, ווי מען האט פריער געטייטשט, ראובן האט געהערט פון שמעון'ען, און פלוני מפלוני, און לוי פון יהודה'ען, והלכו להם למדינת הים, און דער לוי דער שמעון הייסט עס, און דער יהודה זענען אוועק למדינת הים. פון דעם וואס שטייט א לשון רבים והלכו להם למדינת הים, ברענגט ער א ראיה דער ראש אז מען מיינט אז דער קול שטאמט פון צוויי מענטשן, שטייט נישט והלך לו למדינת הים. איז תוספות איז דא מסביר אז נישט די טייטש איז ער קריגט אויף דעם וואס איז פריער געשטאנען עולא און די ברייתא פון לוי'ן, אויב ער זאל קריגן דארף שטיין ורבי אבא אמר. נאר פריער איז די טייטש אז ס'דא רגליים לדבר, דארף נישט זיין קיין דבר ברור. אבער דא אויך אז ס'נישט דא קיין רגליים לדבר, ס'נישט מיטות מוצעות, דארף איך ס'זאל צו עפעס דערגרייכן. נאך א זאך, פריער האב איך דאך געזאגט ווי אזוי ווערט א קול א קול, ס'נישט קיין הברה, ביי קידושין פאסט זיך עס צו זאגן אבער ווי איז דאס ביי גירושין? זאגט ער אז ביי גירושין איז עס אזא וועג. אמר ליה אביי לרב יוסף, האט אביי געפרעגט רב יוסף'ן, מבטלינן קלא או לא מבטלינן? אז ס'איז ארויסגעגאנגען א קול, רשי לערנט אין ערשטן פשט אז דער קול גייט ארויס מפי נשים ותינוקות, צי טוט מען זיי מאכן שטיל, מבטל זיין דעם קול, אדער לא משתקין? נאך א פשט לערנט רשי אז דיע פלוני פלוני זענען צוריקגעקומען פון מדינת הים, דער ראובן האט זיך פאררופן אויף שמעון, לוי האט זיך פאררופן אויף יהודה, און זיי זאגן לא היו דברים מעולם, צו בין איך מבטל דעם קול צו נישט? אמר ליה האט ער אים געזאגט מדאמר רב חיסדא עד שישמעו מפי הכשרים, רב חיסדא האט געזאגט שישמעו מפי הכשרים. כאטש פריער איז דאך געשטאנען אין גמרא נשים אומרות פלונית נתקדשה, נשים, ס'מוז נישט זיין קיין כשרים, נאר ער קריגט נישט אויף דעם, נאר פריער אז ס'דא רגליים לדבר איז גענוג נשים אומרות, און אנדערע דא די גירסא זאגט תוספות און בני אדם נכנסים ויוצאים, מ'איז נישט גורס דעם ונשים, שמע מינה, ווען איך זעה רב חיסדא איז אזוי מקיל איבער א קול, איז א ראיה מבטלינן קלא, מען איז מבטל דעם קול. רש"י'ן געפעלט ווי דער צווייטער פשט פון רש"י'ן. אמר ליה האט ער אים געזאגט מדאמר רב ששת אפילו מפי נשים הוה קול, ער איז מחמיר, אפילו מפי נשים איז א קול, שמע מינה איז דאך א ראיה לא מבטלינן קלא, מען איז נישט מבטל קיין קול. אמר ליה האט ער אים געזאגט אתרוותא נינהו, ס'איז א חילוק אין די ערטער. בסורא מבטלי קלא, די חכמים אין סורא זאגן מ'איז יא מבטל, בנהרדעא לא מבטלי קלא, די חכמים אין נהרדעא זאגן מ'איז נישט מבטל דעם קול. ההיא דנפק עלה קלא, אויף א פרוי איז ארויסגעגאנגען א קול דאיקדשה לבר בי רב, זי איז געווארן מקודש צו א תלמיד פון בית מדרש, אתייה רב חמא לאבוה, רב חמא האט געברענגט דעם טאטן, ווען דער טאטע האט גענומען קידושין פאר בתו קטנה, אמר ליה האט ער אים געזאגט, אימא לי זאג מיר היכי הוה עובדא ווי איז געווען די מעשה, אמר ליה האט ער אים געזאגט, על תנאי קדיש, די קידושין איז געווען אויף א תנאי, אדעתא דלא אזיל לבי חוזאי, אויף די דעה אז ער זאל נישט גיין אין די שטאט חוזאי, ואזל, און זי איז יא געגאנגען, אמר לה האט ער געזאגט צו איר, כיוון דבעידנא דהואי קלא, לא הואי אמתלא, בשעת ס'איז געווען דעם קול, האט מען דאך נישט געהערט די אמתלא,

מען וואלט אפטייטשן אציפא דתוחלא בעינא ביי דעם קוואל דבי שיפי פון דעם ארט בי שיפי טייטלען וואס זיי ווערן נישט צייטיג אויפן בוים לייגט מען זיי אריין אין אזעלכע קיישעלעך וואס זענען געמאכט געווארן פון די בלעטער פון לולבין און אביסל ווערן זיי צייטיג ווען מען עסט זיי בלייבט נאך איבער אביסל פון די פרוכט פון דעם פלייש אויף דעם קערנדל עס ווערט נישט אפגעטיילט גוט פון דעם. איז די אוכל הייסט אציפא. דאס איז נאר ראוי למאכל בהמה. איז דער קול ארויסגעגאנגען אז זי איז געווארן מקודש מיט די אציפא. שלחה רב אידי בר אבין לקמיה דאביי כי האי גוונא מאי וואס זאל איך דא פסק'נען, אמר ליה האט ער אים געזאגט אפילו מאן דאמר לא מבטלינן קלא, אפילו דער וועלכער לערנט מ'איז נישט מבטל קיין קול, אבער בהא אין דעם פאל מבטלינן קלא בין איך יא מבטל דעם קול, די גאנצע זאך איז פארוואס בין איך נישט מבטל דעם קול, ווייל מענטשן וועלן מאכן א טעות, מען וועט זען מ'איז איר מתיר בלא כלום, וועלן מענטשן זאגן א אשת איש קען ווערן מותר אן א גט, אבער דא אויך נישט דא די חשש, מימר אמרי, מענטשן וועלן זאגן דעריבער איז מען איר מתיר אן א גט, ווייל עיינו בהו רבנן בקידושייהו, די רבנן האבן אריינגעטראכט אין די קידושין, ולא הוה בהו שוה פרוטה, און די אציפא דתוחלא, ס'דאך זייער א ביליגע זאך, איז נישט ווערט געווען קיין פרוטה, איז דאך דא שוין נישטא קיין חשד אז מען זאל קומען זאגן אז אשת איש ווערט מותר אן א גט. דערציילט די גמרא נאך א מעשה. ההיא דנפק עלה קלא, אויף איינעם איז ארויסגעגאנגען א קול, דאיקדשה, איז געווארן מקודש לחד מבני פלניא, צו איינעם פון די קינדער פון דעם מענטש, מען האט אבער נישט אנגעוויזן צו וועמען. אמר רבא, זאגט רבא, אפילו למאן דאמר לא מבטלינן קלא, אפילו דער וועלכער לערנט מ'איז נישט מבטל דעם קול, אבער בהא מבטלינן קלא, דא איז מען יא מבטל, ווייל אין דער משפחה איז דאך דא קטנים אויכעט, מימר אמרי, וועט מען זאגן, דעריבער מעג זי חתונה האבן אן א גט, ווייל עיינו בה רבנן בקידושיה, די רבנן האבן אריינגעטראכט אין די קידושין וקידושי קטן הוו, און ס'איז געווען קידושי קטן. דעריבער האט מען איר מתיר געווען, ס'וועט נישט ארויסקומען פון דעם קיין קלקול אז מ'זאל מתיר זיין אשת איש אן א גט. נאך א זאך, ההיא דנפק עלה קלא, אויף איינעם איז ארויס א קול, אויף איינער, אויף א פרוי איז ארויס א קול, דאיקדשה לקטן, זי איז געווארן מקודש צו א קטן, הנראה כגדול, דער איז געווען א גרויסער א דערוואקסענער, ער האט אויסגעקוקט ווי א גדול. אמר ליה רב מרדכי לרב אשי, הוה עובדא, ס'איז געווען אמאל אזא מעשה, ואמרו מ'האט אים געזאגט, איך האב נישט וואס מורא צו האבן, אז מ'וועט מתיר זיין איר אז מען וועט זאגן אז ער איז א גדול און ביז מט א רעש איז איש אן א גט, ווייל עדיין לא הגיע לפלגות ראובן, ער איז נאכנישט געקומען צו דער חכמה פון ראובנ'ען, שנאמר עס שטייט לפלגות ראובן גדולים חקרי לב, זעה איך דאך אז ווער איז קלוג, ווער איז חקרי לב? נאר גדולים, און דא אויך כאטש דער קערפער איז א לאנגער, און מענטשן ווייסן דערקענען דורך זיין אויפפירונג אז ער איז א קטן, אז ער וועט חתונה האבן צו א צווייטן אן א גט, וועט מען זאגן אז די רבנן האבן באטראכטן די קידושין און זיי האבן דאך געזען ער איז קטן בשנים, דעריבער האבן די רבנן איר מתיר געווען, ס'וועט נישט ארויסקומען פון דעם קיין שום קלקול. רשי. אין דער משנה האבן מיר געלערנט ובלבד שתהא, שלא תהא שם אמתלא, ווען רעכן איך זיך מיט דעם קול אז ס'איז נישט דא קיין אמתלא. אמר רבה בר רב הונא, אמתלא שאמרו, דאס וואס מיר זאגן די אמתלא טוט צוברעכן דעם קול, אפילו מכאן ועד עשרה ימים, אפילו דער קול

אבער ווי ס'וועט זיין אז ס'איז דא מקום אמתלא איז נישט גענוג איז דאך אויך נישט דא קיין אמתלא טוט עס נישט צוברעכן דעם קול אמר ליה האט ער געזאגט פשט אין די משנה איז אזוי במקום אמתלא קאמר ער זאגט ס'זאל נישט זיין דארט אויף דער זאך קיין ארט ווי מען קען אננעמען אז ס'איז דא אמתלא אמר ליה רב כהנא לרב פפא האט רב כהנא געפרעגט רב פפא דו ביסט געגאנגען פרעגן א קשיא אויף רב זבידן ואת לא תסברא האלסטו דען נישט ווי רב זביד האט געזאגט אז איך קען טראכטן אז ס'קען זיין אן אמתלא, פארלאז איך זיך שוין אויף דעם און זי מעג חתונה האבן אן א גט? וואס ניין, מיר האבן געלערנט נתקדשה, א פרוי וואס דער מאן איז אוועק למדינת הים, זי האט געמיינט אז ער איז געשטארבן און זי איז געווארן מקודש צו איינעם, ואחר כך בא בעלה, נאכהער איז געקומען דער מאן, איז דער דין מותרת לחזור, מעג זי צוריק גיין צו דעם ערשטן מאן. און צווייטנס קידושין איז דאך נישט קיין קידושין, ס'איז דאך געווען אשת איש, ווי וועט זיין אויב נישאת, איז דער דין תצא מזה ומזה, מיטן צווייטן קען זי דאך נישט וואוינען, ווייל זי איז דאך אשת איש פון ערשטן, אבער מענטשן קענען מיינען אז גירש ראשון ונשא שני מוז דער צווייטער געבן א גט, און נאכדעם וואס דער צווייטער גיט א גט קען זי שוין נישט חתונה האבן מיטן ערשטן, מ'עט זאגן אז דער ערשטער האט איר געהאט פריער גע'גט, והא ראיה זי האט געוואוינט מיט דעם אנדערן, איז מחזיר גרושתו משנישאת. ווי איז אבער ביי קידושין איז נישט אזוי דער דין. פארוואס זאגט מען דארטן חוזרת לראשון זי דארף נישט קיין גט פון צווייטן, מענטשן ווייסן דאך אז זי איז געווארן מקודש צום צווייטן, איז דאך איז דאך זיכער יצא קול. נאר וואס איז דער טעם? לאו, מיינסטו דען ניט משום דאמרינן על דעת תנאי קדיש? מענטשן וועלן טראכטן אז מסתמא אז זי גייט צוריק צו דעם ערשטן, ווייל דער צווייטער האט איר מקדש געווען אויף א תנאי, וואס הייסט אויף א תנאי? זי אין אמת'ן האט געגליכן דעם ערשטן מאן, און דער צווייטער האט איר מקדש געווען אז אויב דער מאן קומט נישט זאל זי זיין צו אים מקודש, דעריבער דארף זי נישט קיין גט פון צווייטן, און דעריבער איז זי מותר לראשון, און כאטש די אמתלא האב מיר דאך ניט. דאך זאגן מיר ס'קאן דאך זיין אזוי, נעמען מיר אן אז דאס איז עס, זעסטו דאך אז ס'מוז נישט זיין אמתלא, מקום אמתלא, מ'קאן אננעמען אן אמתלא איז גלייך ווי אמתלא, זאגט די גמרא שאני התם דארט איז אן אנדער זאך אינגאנצן, דאתי בעל וקא מערער, די מאן קומט דאך צו גיין און ער זאגט כ'האב איר קיינמאל נישט גע'גט, זי האט געמאכט א טעות, האט געמיינט כ'בין געשטארבן, ממילא זאגן מיר דאך זיכער די קידושין פון צווייטן איז נישט קיין קידושין. און נישט וועגן מקום אמתלא, נאר ווייל דער ת דער מאן טענה'ט אזוי. פרעגט די גמרא אי הכי, אויב אזוי ניסת נמי, ביי ניסת זאל און דער מאן קומט דאך יעצט, זאל נאר פארוואס שטייט דארטן א דין צריכה גט משני און זי טאר נישט וואוינען מיטן ערשטן אויכעט? דער מאן איז דאך געקומען און ער זאגט אז די נישואי שני איז גארנישט ניט. נאר וואס דען כ'האב מורא מ'וועט זאגן גירש זה ונשא זה, ווייל ביי נישואין איז נישט דא קיין ארט אויף א אמתלא צו זאגן על תנאי נשא, ביי קידושין קאן זיין על תנאי נשא, אבער ביי ביה איז נישט דא קיין ארט אויף א אמתלא, ווייל בשעת ביה ביי נישואין איז מען מוחל יעדן מוחל יעדן תנאי וואס איז געוועזן. זאגט די גמרא, דא איז עפעס אנדערש. ניסת דעבדא איסורא קנסוה רבנן אין אמת'ן דער גאנצע היתר וואס האב איך איר מתיר געווען ביי עד אחד איז דאך מכח דעם ווייל אשה דייקא ומינסבא און דא אז זי האט נישט מדייק געווען והא ראיה דער מאן האט געלעבט און זי האט חתונה געהאט דעריבער טו איך איר קנס'ענען. זי האט דאך געטאן אן איסור אז זי האט געוואוינט מיטן צווייטן, אבער נתקדשה דלא עבדא איסורא, ביי נתקדשה האט זי דאך נישט געטאן קיין איסור, לא קנסוה רבנן, האבן די רבנן נישט געקנס'עט. אמר רב אשי, האט רב אשי געזאגט, כל קלא דלא איתחזק בבי דינא, א קול וואס די בית דין פון דער שטאט האט נישט נאכגעזוכט צו עס איז א קול צו נישט, אמאל קען זיין ס'איז קול הברה, עמוד א' האבן מיר דאך געלערנט וועלכעס הייסט א קול, עס דארף זיין היום, עס דארף זיין באותה עיר, צו עס דארף זיין פלוני שמע מפלוני ופלוני מפלוני, איז אויב די בית דין האט דאס נישט נאכגעזוכט צו ס'איז א קול צו נישט, לאו קלא, איז עס נישט א קול. ואמר רב אשי, נאך האט רב אשי געזאגט, כל קלא דבתר נישואין לא חיישינן ליה, א קול וואס גייט ארויס בתר נישואין, נאך די חתונה גייט ארויס א קול אז היום פריער פאר דעם איז זי געווארן מקודש לאמיר זאגן צו ראובנ'ען, ס'איז געווען נישואין מיט שמעונ'ען, גייט ארויס א קול אז נאך פאר דעם דעם זעלבן טאג, אזוי האט מען דאך געזאגט א קול דווקא אויף דעם טאג איז געווען נישואין, צו ראובֿנען, צי האָט ער מקדש געווען? לא חיישינן ליה, טו איך זיך מיט דעם ניט רעכענען. ווייל איך זאָל זיך רעכענען מיט דעם קול, און וועל איך זאָגן, אַז דער ערשטער דאַרף איר גט'ן. הייסט עס, איך נעם אָן, דער קול איז ריכטיק, איז דאָך שוין אָסור דעם צווייטן, צום צווייטן, ווייל דער צווייטער האָט געוואוינט מיט דער אשת איש, און ס'איז דער כשם שאסורה לבעל, כך אסורה לבועל. הא דבתר אירוסין, אויב דער קול גייט ארויס נאך אירוסין, חיישינן ליה, דעמאלט טו איך זיך יא מיט דעם רעכענען, דעמאלט איז דער דין אז דער ערשטער טוט איר גט'ן און זי וואוינט מיט'ן צווייטן. רב חביבא אמר אפילו דבתר אירוסין נמי לא חיישינן ליה, אפילו דער קול גייט ארויס בתר אירוסין, טו איך זיך אויך מיט דעם נישט רעכענען, ווייל אויב מ'וועט איר געבן א גט וועט זי ווערן פארמיסט אויפ'ן מאן, והלכתא לא חיישינן ליה, און די הלכה איז ווי רב חביבא האט געזאגט אז א קול נאך בתר אירוסין האט דעם זעלבן דין ווי קלא דבתר נישואין, כ'טוה זיך מיט דעם נישט רעכענען. אמר רב ירמי' בר אבא, שלחו ליה מבי רב לשמואל, מ'האט געשיקט פרעגן פון בית מדרש פון רב'ן צו שמואל'ן, ילמדנו רבינו, דער רבי זאל אונז לערנען, יצא עליה קול מראשון. ס'איז ארויסגעגאנגען א קול אז ראובן האט איר מקדש געווען, ובא אחר וקידשה קידושי תורה, דער צווייטער שמעון האט איר מקדש געווען קידושי תורה מיט עדים, גוטע קידושין, מהו, ווי איז דער דין? שלח להו האט ער געשיקט צו זיי, תצא, דא איז נישט געווען קיין קלא בתר הנישואין, דער קול איז ארויסגעגאנגען פאר די נישואין, האט ער זיי געענטפערט, תצא, זי טאר נישט וואוינען מיט דעם אנדערן, והעמידו דבר על בוריו, און מען זאל אויפקלערן די זאך, קלאר מאכן די זאך, והודיעוני, און זייטס מיר מודיע וואס דא איז געוועזן. פרעגט די גמרא, מאי והעמידו דבר על בוריו, וואס האט מיט דעם געמיינט שמואל צו זאגן, אילימא וועסטו וועלן זאגן, דאי מגליא מילתא, אויב ס'וועט זיך ארויסווייזן דקידושי קמא, אז די קידושין פון דעם ערשטן לאו קידושי מעליא נינהו, ס'איז נישט קיין גוטע קידושין, מבטלינן קלא, בין איך מבטל דעם קול, און דער ערשטער וועט איר נישט דארפן גט'ן, והא נהרדעא אתרא דשמואל הוה, נהרדעא איז דער ארט פון שמואל, און וואו שמואל האט דארט געפסקנט שאלות, ולא מבטלי קלא, די חכמים אין נהרדעא האבן נישט מבטל געווען קיין קול, איז אפילו ס'העט גארנישט נישט ווערן מבורר, מוז זי דאך האבן א גט פון ערשטן. אלא דאס האט ער געוואלט, דאי מגליא מילתא דקידושי קמא קידושי מעליא נינהו, אויב ס'וועט זיך ארויסווייזן אז דעם ערשטנס קידושין איז גוטע קידושין, לא צריכה גט משני דארף זי נישט האבן קיין גט פון צווייטן, קען זי צוריק גיין צו דעם ערשטן, ופליגא דרב הונא. קומט אויס שמואל קריגט אויף רב הונא, דאמר רב הונא רב הונא האט געזאגט אשת איש, א פרוי וואס איך מיין זי איז א אשת איש, שפשטה ידה וקיבלה קידושין מאחר, און זי האט גענומען פון אנדערן קידושין מקודשת זי איז מקודש, פארוואס איך מיין זי האט זיך ארעזאגט זי איז א אשת איש, מדרב המנונא, דאמר רב המנונא רב המנונא האט געזאגט אישה שאמרה לבעלה, גרשתני, א פרוי זאגט צום מאן, דו האסט מיר געגעט, נאמנת, טו איך איר גלייבן. חזקה ס'א פאקט, אין אשה מעיזה פניה בפני בעלה, דעריבער דארף איך איר גלייבן. איז ממילא איז לויט דעם דין פון רב הונא, איז זאגן מיר אז זי איז די אשתו של שני, נישט לא צריכה גט משני, נאר פארקערט גאר, איך ווייס דאך אז דער צווייטער האט איר מקדש געווען, וואס זאגן די מענטשן, איז אויך געווען קידושי תורה, די פרוי איז נישט מעיז פנים, מסתמא האט איר דער ערשטער געגעט. ואידך, לאמיר נאר פארשטיין שמואל'ן, ס'איז דאך דא א חזקה וואס רב המנונא זאגט, און מען טרעפט נישט ווער זאל קריגן אויף רב המנונא, ער זאגט אזוי, כי איתמר דרב המנונא, ווען איז געווארן געלערנט רב המנונא'ס זאך? בפניו, ווען די פרוי זאגט בפני בעלה גירשתני, דעמאלט זאגן מיר אז איך גלייב איר, א חזקה, שלא בפניו מעיזה מעיזה, דעם דין וואס רב הונא זאגט אשת איש שפשטה ידה וקיבלה קידושין מאחר מקודשת, דעם דין האלט נישט שמואל, שמואל זאגט רב המנונא'ס דין איז נאר גערעדט געווארן אז בפני בעלה זאגט זי גירשתני, אויף דעם האט זי נישט קיין העזה. אבער שלא בפני בעלה וועל איך איר נישט גלייבן, וועל איך טאקע זאגן אז אויב ס'ווערט מבורר אז די קידושי קמא איז קידושין דארף זי פון צווייטן נישט האבן קיין גט, ווייל שלא בפניו מעיזה מעיזה, פרעגט די גמרא לא מצאו דבר על בוריו מאי, מ'האט נישט געקאנט אויפווייזן די זאך, וואס טוט מען דעמאלט? אמר רב הונא זאגט רב הונא מגרש ראשון, דער ערשטער זאל גט'ן, ונושא שני און זי וועט וואוינען מיטן צווייטן אויב ער וויל, אבל אויב א מגרש שני דער צווייטער זאל איר גט'ן ונושא ראשון לא, מאי טעמא? די רבנן זעען אז דער צווייטער גיט איר א גט, וועלן זיי אננעמען, מסתמא האט דער ערשטער גע'גט, און א ראיה האסטו אז די קידושין פון צווייטן איז קידושין אז זי דארף האבן א גט פון צווייטן. אתי למימר וועט מען קומען זאגן מחזיר גרושתו מן האירוסין אז דער ערשטער נעמט צוריק גרושתו ער האט זי שוין געהאט גע'גט והא ראיה זי האט זיך געלייגט מיטן צווייטן וועט מען קומען זאגן מחזיר גרושתו מן האירוסין איז דעריבער זאגן מיר מגרש ראשון ונושא שני אבער מגרש שני ונושא ראשון נישט רב שיננא בריה דרב אידי אמר אף מגרש שני ונושא ראשון, פארוואס מימר זי דארף נישט האבן חוב זי דארף האבן א גט, נאר מימר אמרי די מענטשן וועלן זאגן די מענטשן וועלן נישט וויסן אז דער צווייטער האט איר געגעבן א גט וועלן זיי זאגן עייני רבנן בקידושי די רבנן האבן אריינגעטראכט די קידושין פון צווייטן וקידושי טעות הוו און ס'איז קידושי טעות דעריבער מעג איר דער ערשטער נעמען. דאס וואס דער צווייטער גיט איר א גט וועלן מענטשן נישט וויסן. יצא עליה קול מזה ומזה מהו, ס'איז א קול אז זי איז געווארן מקודש צו ראובן נאכער איבאלד אינדערפרי, נאכער גייט ארויס א קול צוועלף אזייגער איז זי געווארן מקודש צו שמעון אין אמר רב פאפא זאגט רב פאפא אף זו מגרש ראשון ונושא שני, דא איז אויך דער זעלבער דין אז דער ערשטער גט און דער צווייטער נעמט איר ווייל אויב דער צווייטער וועט איר גט'ן. הייסט עס, איך נעם אן, דעם צווייטנס קידושין איז קידושין, און דער ערשטער האט איר גע'גט, וועט מען זאגן מחזיר גרושתו משניסת אמימר אמר אמימר זאגט מותרת לשניהם, אין אזוין פאל איז רב הונא אויך מודה אז ס'איז מותר לשניהם מיט די טייטש אדער דער ערשטער גט איר און דער צווייטער נעמט איר, און אפילו דער צווייטער גט איר און דער ערשטער נעמט איר. רב הונא, וואס רב הונא האט געזאגט דווקא מגרש ראשון ונושא שני, דאס איז געווען אז די קידושין פון שני איז געווען קידושין, כ'ווייס זיכער ס'איז דא קידושין, אבער דא ס'איז פון שני נאר א קול, איז קאן זיין מגרש שני ונושא ראשון, והלכתא מותרת לשניהם, וואס טייטש לשניהם? ס'מותר נאר צו איינעם, נאר מ'מיינט ס'קאן זיין אויכעט מגרש שני ונושא ראשון, רש"י. די משנה, בית שמאי אומרים, די בית שמאי זאגן, לא יגרש אדם את אשתו, א מענטש קען נישט גט'ן זיין פרוי, אלא אם כן מצא בה דבר ערווה, נאר אויב ער האט געפונען אין איר א דבר ערווה, ווי די גמרא וועט ווייטער זאגן אז ס'איז דא עדות אז זינתה תחתיו, דעמאלט קען ער איר גט'ן, ווען ניט דאס קען ער איר ניט גט'ן.

ערות דבר, טייטשן די בית הלל אז ס'איז צוויי זאכן, או ערווה, אדער דבר, א אנדער זאך וואס זי האט נישט ריכטיג געטון. רב עקיבא אומר, רב עקיבא זאגט, אפילו מצא אחרת נאה הימנה, ער האט געפינען אנדערע וואס איז פיינער פאר איר, קען ער אויך גט'ן, שנאמר ווי שטייט והיה אם לא תמצא חן בעיניו, זאל ער איר גט'ן, די פשטות דארף מען טייטשן, ער געפינט א צווייטע וואס אין די מעשים איז אסאך בעסער פאר איר, קען ער איר גט'ן. רש"י. משנה למלך, הלכות גירושין, פרק י', הלכה כ"א, איז מאריך אין די ווערטער וואס שטייט אין דער משנה לא יגרש אדם את אשתו, צי די טייטש איז א עצה טובה ער זאל נישט גט'ן, אבער קיין איסור איז נישט דא אין דעם אויב לוים אויב ס'איז נישט דא קיין סיבה, אדער די טייטש איז לא יגרש ער טאר נישט גט'ן דווקא ווען ס'איז דא א סיבה, ער ברענגט אראפ אסאך פון ראשונים, אנדערע לערנען אז ס'איז א איסור סתם צו גט'ן די פרוי, און אנדערע לערנען אז ס'איז נישט דא קיין איסור ס'איז נאר עצה טובה. תניא האט מען געלערנט אין א ברייתא אמרו בית הלל לבית שמאי, די בית הלל האבן געפרעגט די בית שמאי, פארוואס זאגט איר מען קען נאר גט'ן אויב מצא בה דבר ערווה, והלא כבר נאמר דבר, שטייט דאך דבר, ווייזט דאך אויס וועגן דבר קען מען אויך גט'ן. אמרו להם בית שמאי, האבן די בית שמאי געזאגט, ניין והלא כבר נאמר ערוות, ווייזט דאך אויס נאר וועגן ערווה, און אויב וועגן דבר אליין קען מען גט'ן האט נישט געדארפן שטיין ערוות, האט געדארפן שטיין נאר דבר. אמרו להם בית הלל, האבן די בית הלל געזאגט ס'מוז מיר שטיין ערוות אויכעט, אם נאמר ערוות ולא נאמר דבר, ס'זאל מיר נאר שטיין ערוות און ניט שטיין קיין דבר, הייתי אומר וואלט איך געזאגט משום ערווה תצא. אויב ער געפינט אין איר א דבר ערווה, דעמאלט דארף ער איר גט'ן, משום דבר, אויב אנדער סיבה, אנדער סרחון לא תצא, זאל ער נישט גט'ן. לכך נאמר שטייט מיר דבר, אז וועגן אנדער זאך קאן ער אויך גט'ן. איי זאל מיר נאר שטיין דבר און נישט ערוות, וועל איך דאך וויסן שוין, אוואדע און אוואדע וועגן ערוות קאן ער גט'ן, ניין. ואילו נאמר דבר ולא נאמר ערוות, ס'זאל מען נאר שטיין דבר נישט ערוות, הייתי אומר וואלט איך געזאגט משום דבר, אויב ער גט איר צוליב הקדיחה תבשילו, תנשא לאחר, מעג זי חתונה האבן צו א צווייטן, ומשום ערווה, לא תנשא לאחר, אויב ער גט איר וואס ר'האט געפינען אין איר א דבר ערווה, וואלט איך געוואלט מיינען טאר זי נישט חתונה האבן צו קיינעמען, לכך נאמר ערוות, שטייט מיר אויך דערמאנט ערוות, און נאכדעם שטייט אין פסוק והלכה והיתה לאיש אחר אז אפילו מצא בה דבר ערווה קען זי חתונה האבן צו א צווייטן. פרעגט די גמרא בית שמאי האי דבר מאי עבדי ליה, לויט די בית שמאי איז דאך גענוג ס'זאל נאר שטיין ערוות, ענטפערן זיי נאמר כאן דבר ונאמר להלן דבר, דא שטייט ערוות דבר און דארט שטייט בדיני ממונות על פי שני עדים או על פי שלושה עדים יקום דבר, מה להלן אזוי ווי דארט נא מיינט מען דאך בשני עדים אזוי שטייט דאך אין פסוק שני עדים אף כאן בשני עדים אזוי דא אויך. עס איז דא צוויי עדים וואס זיי זאגן אויף איר א דבר ערווה, דעמאלט קען מען איר גט'ן, עס מוז זיין עדות ברורה. ובית הלל, די בית הלל זאגן אויב ס'זאל זיין ווי איר זאגט, וואלט דאך געדארפט שטיין ערווה בדבר, מי כתיב שטייט דען ערווה בדבר, נאר שטייט ערוות דבר, ווייזט אויס ס'איז צוויי באזונדערע זאכן. ובית שמאי זאגן צו די בית הלל, ווי קענען מיר זאגן אז ס'איז צוויי זאכן, מי כתיב שטייט דען או ערווה או דבר? שטייט דאך ערוות דבר, מיינט מען נאר וועגן ערווה. ובית הלל, להכי כתיב דעריבער שטייט ערוות דבר, ס'שטייט נישט או ערווה או דבר. ומשמע הכי, איך טייטש עס אפ אדער וועגן ערווה זאל ער גט'ן, אדער וועגן דבר, אנדער סרחון, און אויך שטייט מיר דער דבר אפצולערנען אז ווען ווערט זי גע'אסר'ט אויפן מאן וועגן דבר ערווה דווקא דבר, אז ס'דא א עדות ברורה צוויי עדות, רש"י. אין דער משנה האבן מיר געלערנט רבי עקיבא אומר אפילו מצא אחרת נאה הימנה זאל ער אויך גט'ן, במאי קא מיפלגי אין וועלכע סברה קריגן זיי זיך? בדריש לקיש אין דעם וואס ריש לקיש האט געזאגט, דאמר ריש לקיש ריש לקיש האט געזאגט כי משמש בד' לשונות דאס ווארט כי האט פיר אפטייטשונגען אי איז אזוי ווי אם, אויב למשל כי תראה חמור רעך רובץ תחת משאו זאלסטו אים העלפן, איז די טייטש דער כי אויב דו וועסט זען זאלסטו דאס און דאס טון. דילמא, אמאל איז די טייטש דילמא, דילמא איז טייטש פן טאמער, למשל עס שטייט אין די תורה כי תאמר בלבבך רבים הגוים האלה, וועסט מורא האבן פאר זיי, זאג איך דיר לא תירא מהם, קען איך דאך דא נישט טייטשן מיט דעם לשון הן, אויב דו וועסט זאגן וועסטו פאר זיי נישט קיין מורא האבן, אבער אויב דו וועסט נישט זאגן רבים הגוים וועסטו מורא האבן, ס'איז דאך נישט ריכטיג, מוז איך טייטשן דא דילמא, טאמער וועסטו זאגן, וועסטו זיך וואונדערן ווי קען דאס זיין איך זאל ליינען מיט די פעלקער, זאג איך דיר, האב נישט קיין מורא. אלא, און אמאל איז דער די דער כי א לשון פון אלא. אלא הייסט כ'בין סותר די פריערדיגע וואס עס שטייט, ויאמר לא כי צחקת, איז די טייטש ס'איז נישט אזוי ווי דו זאגסט, נאר דו האסט געלאכט. צו עס שטייט דארט דערמאנט לא כי ברחוב נלין, נישט ווי דו זאגסט מיר זאלן אריין גיין אין שטוב, כי איז די טייטש אלא ברחוב נלין. און די פערדע לשון איז דהא, אמאל איז עס די טייטש דהא, מען גיט א טעם אויף די זאך, ווי שטייט דארט ביי שרה'ן, ותאמר לא צחקתי, כי יראה, וואס איז טייטש כי יראה? ווייל זי האט מורא געהאט, צו ווי שטייט ביי משה רבינו, מדוע. האט אים געפרעגט, מדוע אתה יושב לבדך? האט משה רבינו גענטפערט, כי יבא אלי העם, ווייל די פאלק קומען צו מיר. בית שמאי סברי, די בית שמאי לערנען, והיה אם לא תמצא חן בעיניו, כי מצא בה ערות דבר, דהא מצא בה ערות דבר, די כי איז די טייטש דהא, א. פארוואס לא מצאה חן בעיניו ווייל מצא בה ערות דבר. ורבי עקיבא סבר, און רבי עקיבא לערנט, אז די כי די טייטש אם, ס'איז צוויי זאכן, איין זאך איז לא תמצא חן בעיניו, אדער. אם מצא בה ערות דבר, כי מצא בה ערות דבר אי נמי אדער מצא בה ערות דבר, אין דער זאך איז די מחלוקת. אמר ליה רב פפא לרבא האט רב פפא געפרעגט רבא לא מצא בה לא ערוה ולא דבר, מהו ער האט נישט געפינען אין איר נישט ערוה נישט דבר מהו, צו צווינג איך אים אז ער זאל איר צונעמען אויב האט ער גע'גט אן א סיבה אז איינער גט די פרוי, צו צווינג איך אים אויב זי וויל פארשטייט זיך אז ער זאל איר צוריק נעמען. אמר ליה האט ער אים גענטפערט מדגלי רחמנא גבי אונס, ווען איינער האט מאנס געווען א בת ישראל זאגט די תורה, לא יוכל לשלחה כל ימיו, און מ'האט די כל ימיו איבריג, ס'גענוג ס'זאל שטיין לא יוכל לשלחה, ער טאר איר נישט גט'ן, טייטש איך דאך דעם כל ימיו בעמוד והחזר קאי, אז מוז ער צו אויב האט ער געגעט מוז ער איר צוריק נעמען, איז התם הוא דגלי רחמנא, נאר ביי אונס האט די תורה געזאגט אז מ'געט מוז מען צוריק נעמען, אבל הכא מה דעבד עבד, האט ער געגעט קען איך שוין נישט צווינגען אים מ'זאל אים צוריק נעמען. אמר ליה רב משרשיא לרבא אם ליבו לגרשה אויב ער וויל איר גט'ן, והיא יושבת תחתיו ומשמשתו און זי זיצט ביי אים טוט אים באדינען, מהו צו איז דא אין דער זאך אן עבירה מיט דעם נאר וואס ער זאגט איר נישט וואס ער טראכט צו טון, קרא עליה האט ער געליינט אויף דעם, אל תחרש על רעך רעה, זאלסט נישט טראכטן שלעכטס אויף דיין חבר, והוא יושב לבטח איתך, און דער חבר זיצט רואיג מיט דיר. תניא האט מען געלערנט, היה ר' מאיר אומר, ר' מאיר האט געזאגט כשם שהדעות במאכל, כך דעות בנשים, אזוי ווי ביי דעם עסן איז דא פארשידענע פירונגען פון מענטשן, נישט אלע פירן זיך גלייך, אזוי בנשים, וועגן פרויען איז אויך דא פארשידענע מיינונגען, יש לך אדם במאכל איז אזוי, ס'איז דא א מענטש שזבוב נופל לתוך כוסו, א פליג פאלט אריין אין זיין כוס, וזורקו, און ער ווארפט ארויס די פליג, ואינו שותהו, און ער טרינקט נישט אינגאנצן דעם מאכל, וזוהי מידת פפוס בן יהודה, דאס איז די פירונג פון פפוס בן יהודה, שהיה נועל בפני אשתו, ער האט פארשלאסן פאר זיין פרוי, ויוצא און ער איז אוועקגעגאנגען, האט זי נישט געלאזט אפילו זיין מיט איר משפחה, וואס וועט דאס אויף ברענגען אז זי וועט מזנה זיין תחתיו, אנדערע ווילן זאגן אז אשתו, דאס איז די מרים די מאמע פון אותו איש, וואס איז געבוירן געווארן דורך זנות, איז געווען א ממזר. ויש לך אדם ס'איז דא א מענטש שזבוב נופל לתוך כוסו, א פליג פאלט אריין אין כוס, וזורקו, די פליג ווארפט ער ארויס ושותהו און ער טרינקט דעם כוס, וזוהי מידת כל אדם, אזוי די סדר וואס יעדער מענטש דארף זיך פירן, שמדברת זי רעדט עם אחיה מיט אירע ברידער וקרוביה און אירע קרובים, ומניחה לאזט ער איבער טוט ער נישט פארשליסן נישט אפ. ויש לך אדם, און ס'איז דא א מענטש שזבוב נופל לתוך תמחוי, אז די פליג פאלט אריין תמחוי, תמחוי איז די טייטש א גרויסע קעסל וואס איז דארט דא אסאך זאכן, מוצצו, טוט ער ארויס נעמען די פליג און ארויס נעמען די מאכל וואס איינגעזאפט אין די פליג, ואוכלו, און ער טוט אויפעסן די מאכל, זוהי מידת אדם רע, דאס איז דער סדר פון א שלעכטן מענטש, שרואה את אשתו יוצאה, ער זעט זיין פרוי גייט ארויס, וראשה פרוע, און די האר פון קאפ זענען אפגעדעקט, וטווה בשוק, און זי טוט שפינען אין גאס, און בשעת שפינען אין גאס טוט זיך אויפדעקן די מקומות וואס עס דארפן זיין צוגעדעקט. ופרומה און ס'איז אפגעדעקט משני צדדיה ביי די אונטער דעם ארעם איז אפגעדעקט ווי רשי זאגט אזוי ווי די אדוניות אין צרפת וואס מען זעהט ארויס די פלייש פון די זייטן ורוחצת עם בני אדם און זי וואשט זיך מיט מענער עם בני אדם סלקא דעתך אויב אזוי איז דאך א סימן אז זי איז א זונה טאר ער נישט האלטן אלא במקום שבני אדם רוחצין, די ארט ווי ס'איז דא א צייט ווען מענער וואשן זיך און ווען פרויען וואשן זיך, גייט זי אריין זיך וואשן ווען זיי גייען ארויס ווען זיי טוען אן זייערע קליידער. זו מצוה מן התורה לגרשה, אז זי פירט זיך אויף פריצות'דיג איז א מצוה צו גט'ן, שנאמר כי מצא בה ערות דבר ושלחה מביתו, והלכה והיתה לאיש אחר. הכתוב קראו אחר, דער פסוק רופט אן דעם אנדערן מאן אחר, לומר צו זאגן, שאין זה בן זוגו לראשון, ער איז נישט א פאר צום ערשטן, זה הוציא רשעה מביתו, דער ערשטער האט ארויסגענומען פון זיין הויז א מרשעת, וזה הכניס רשעה לתוך ביתו, און דער אנדערער האט אריינגענומען א מרשעת ביי זיך אין הויז, זכה שני, אז דער צווייטער איז זוכה איז די גליק שלחה טוט ער איר גט'ן, שנאמר ווי שטייט ושנאה האיש האחרון און ער טוט איר גט'ן, ואם לאו אויב ער האט נישט קיין זכות קוברתו ברענגט זי אים אז ער זאל שטארבן, שנאמר ווי שטייט או כי ימות האיש האחרון כדאי הוא במיתה, ער איז דאס ווערט דער דעם כי ימות שזה הוציא רשעה מביתו, דער ערשטער האט ארויסגענומען די מרשעת פון זיין הויז פאר נישט גוטע פירונג, וזה הכניס רשעה לתוך ביתו, און דער אנדערער האט אריינגעברענגט אין זיין הויז די מרשעת, רשע. שטייט אין פסוק כי שנא שלח רבי יהודה אומר זאגט רבי יהודה אם שנאתה אז דו האסט איר פיינט שלח זאלסט איר גט'ן ווי עס שטייט אין די משנה ווי רבי עקיבא האלט אפילו מצא אחרת נאה ממנו דאס הייסט לא מצאה חן בעיניו זאל ער איר גט'ן. רבי יוחנן אומר, רבי יוחנן זאגט, שנאוי המשלח, נישט ס'גייט ארויף אז זי איז געפיינט, נאר דער וועלכער טוט גט'ן איז געפיינט ביי דעם אייבערשטן. לערנט רש"י אין צווייטן פשט אין די צווייטע גירסא, אפילו לויט די בית הלל, כאטש איך טו אים נישט זאגן ער זאל נישט גט'ן, אבער שנאוי געפיינט איז ער פאר דעם אייבערשטן, ולא פליגי, ס'איז נישט קיין מחלוקת אין דעם, הא בזוג ראשון, בזיווג ראשון, דעמאלט זאגן מיר אז ס'איז שנאוי המשלח, הא בזיווג שני, בזיווג שני זאגן מיר שנא שלח, ס'איז דא א צווייטע גירסא און רש"י זאגט עס אין ערשטן לשון, און ס'איז אויך דא צוגעשטעלט אין דער זייט, רבי יוחנן אומר, אם שנואה היא לפני המקום, אויב זי געפיינט פאר דעם אייבערשטן, דאס הייסט א מצא בה ערות דבר, שלח, זאלסט איר געטן. דאס הייסט, רבי יוחנן האלט ווי דער בית שמאי. זאגט די גמרא ולא פליגי, ס'איז נישט קיין מחלוקת, הא בזיווג ראשון, הא בזיווג שני. בזיווג ראשון זאגן מיר ס'איז שנאוי, דאס רעדט זיך רבי יוחנן, און רבי יהודה רעדט זיך בזיווג שני, לכאורה וואס פאסט צו זאגן ולא פליגי, מיר האבן דאך פריער איינגעלערנט אז רבי יהודה האלט ווי רבי עקיבא און רבי יוחנן האלט, צו לויט דער ערשטער גרסה האלט ער ווי לויט אונזער גרסה האלט ער. ווי דער בית הלל, און לויט דער צווייטער גרסה האלט ער ווי דער בית שמאי, מען באלד זען וואס איז דער חילוק פון זיווג ראשון ביז זיווג שני, דאמר רבי אלעזר, רבי אלעזר האט געזאגט, כל המגרש אשתו ראשונה, דער וואס ער טוט גט'ן די ערשטע פרוי, די זיווג ראשון, אפילו מזבח מוריד עליו דמעות, אפילו די מזבח טוט וויינען אויף דעם, שנאמר עס שטייט וזאת שנית תעשו, דאס די צווייטע זאך, די ניט ריכטיגע זאך וואס איר טוט, כסות דמעה את מזבח השם, די טרערן טוען צודעקן דעם מזבח פון אייבערשטן, בכי ואנקה, א געוויין, מאין, מאין עוד פנות אל המנחה. איך וועל זיך נישט קערן צו דער מנחה, ולקחת רצון מידכם, און נעמען פון אייך א קרבן. און דער מהרש"א אין סנהדרין טייטשט, אזוי יא, די אשת נעורים טוט דאך ברענגען קרבנות, וואס א יולדת ברענגט, אנדערע זאכן. אבער יעצט דא וועט ער גט'ן, איז די טייטש, מאין עוד פנות אל המנחה.

דאס איז דיין חבר ואשת בריתך. הדרן עלך המגרש וסליקא לה מסכת גיטין. הדרן. מיר וועלן בעזרת השם אנהייבן לערנען מסכת קידושין. האישה נקנית בשלש דרכים, א פרוי ווערט נקנה צום מאן דורך דריי זאכן. את עצמה, איז זיך קונה בשתי דרכים, מיט צוויי וועגן, נקנית בכסף בשטר ובביאה, דאס זענען די שלש דרכים וואס די אישה ווערט נקנית צום מאן.